אה, גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי, די שיעור היינט איז געלערנט געווארן לעילוי נשמת גדליה בן ר' דוב הלוי, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, נעכטן געווען די יארצייט סאו האב אינזין, סאו כ'וויל הערן פידבעק, האו אר ווי דואינג סאו פאר, און דו פארשטייסט די עניינים פון די משכן, די אלע מעזשערמענטס און אלע זאכן, אלע כלים, כ'וויל הערן פון ענק וואס ענק האבן צו זאגן, צו ס'איז געווען קלאר, צו מ'דארף מער עקספענדן אויף געוויסע זאכן, סאו אונז האמיר נעכטן געקאווערט די ערשטע לעיער, אדער בעצם האט מען, האב איך נעכטן אויסגעשמועסט אז ס'איז געווען פיר לעיערס פון יריעות המשכן, געב א קוק אויפן טשארט וואס מושי שיקט מיר, די ערשטע פעידזש. איז דא אלע פיר לעוועלס, די ערשטע איז געווען די יריעות המשכן וואס מען האט נעכטן אויסגעשמועסט, וואס איז די טאטאל, וואנס ס'איז שוין געווען קאנעקטעד מיט די קרסים איז עס געווען פארטי פארטי ביי טווענטי עיט, און דאס האט מען נעכטן געשמועסט, מען האט עס ארויף געלייגט אויף די משכן, און ס'איז אויסגעקומען אז אויף די צוויי ווענט דרום און צפון זייט איז עס אראפ געקומען פון אכט ביז אכט ביז צוויי פיס פון די פלאר. סאו די איבעריגע צוויי פיס פון די פלאר איז נאך געווען אויפגעדעקט סאו פאר, און פון די בעק פון מערב וואנט דיפענדינג לויט די צוויי שיטות וואס רש"י האט אראפגעברענגט לויט די ברייתא איז עס אראפגעקומען אויכעט אַכט פיס אויף מערב אַכט אמות אויף מערב און לויט די גמרא מסכת שבת איז עס אראפגעקומען עקשעלי נײַן אמות אויף מערב דיפענדינג פון ווי איך האב עס אנגעהויבן צו איך האב עס אנגעהויבן פון די חלל המשכן אויף מזרח זייט צו איך האב עס אנגעהויבן העכער די אדנים פון מזרח וואנט. סאו ווי היינט גייט מען לערנען אז עס איז געווען נאך א יריעה העכער דעם, סאו די נעכטיגע יריעה די יריעת המשכן וואס דאס איז געווען דער עיקר פארוואס ווייל דאס האט מען געזעהן דאס איז געווען וויזיבל פון די אינסייד ווען דו ביסט אריין געגאנגען אין די משכן האסטו דאס געזעהן, סאו מילא וועגן דעם האט עס געדארפט האבן און עס איז געווען מורא'דיג עקספענסיוו, עס איז געווען געמאכט מעשה חושב, עס האט געדארפט האבן צוויי פיקטשערס אויף ביידע זייטן, עס איז געווען געמאכט פון זייער טייערע מאטעריאל, אפילו די קרסים די העקעלעך וואס האבן צוזאם געקאנעקט די צוויי גראבע שטיקער זענען געמאכט געווארן פון גאלד. היינט גייט מען עס לערנען אז עס איז געווען א נעקסטע יריעה עס האט געהייסן יריעת האוהל וואס דאס האט באדעקט די יריעת המשכן, ווייל די יריעת משכן איז סאו עקספענסיוו דארף עס האבן פראטעקשן, סאו דאס איז געווען עקשעלי גרעסער ווי מען וועט שוין זען, און דאס איז געווען געמאכט פון נאר וואל, נישט קיין טייערע מאטעריאל, עס האט נישט געדארפט זיין מעשה חושב, און די העקעלעך זענען נישט געווען פון גאלד, ס'איז געווען פון קופער. און אזוי ווייטער, און העכער דעם איז געווען נאך צוויי לעיערס איינס פון עורות אילים מאדמים און איינס פון עורות תחשים וואס דאס איז דזשאסט געווען אויפן דאך דאס איז שוין נישט אראפגעקומען אויף די ווענט אזוי ווי די אונטערשטע צוויי לעיערס די יריעות המשכן און יריעות האוהל דאס איז פלעין געווען אויף די חלל המשכן אויף די טערטי ביי טען חלל המשכן פון די טאפ אויפן דאך. אזוי ווי סכך לעטס קאל איט איז געווען נאך צוויי לעיערס און יעצט מחלוקת רש"י דורך ברענגען לויט איין מאן דאמר איז געווען טאקע עקשעלי צוויי דיפרענט לעיערס אדער איין מאן דאמר זאגט אז ניין ס'איז געווען בעצם איין לעיער נאר עס איז געווען אויסגעמישט פון די צוויי מאטעריעלס פון עורות אילים מאדמים און עורות תחשים מ'וועט שוין אריין גיין אין די דיטעילס. סאו אונז גיימיר יעצט רעדן פון די צווייטע לעיער אן טאפ פון די יריעות המשכן וואס די יריעות המשכן איז דער עיקר ווייל דאס איז וויזיבעל פון אינסייד וועגן דעם ווען די פסוק רעדט פון די משכן רעדט זיך עס פון די יריעות המשכן די ערשטע לעיער נאכדעם האסטו געדארפט האבן שטאנגען וואס זאל אנהאלטן די יריעות המשכן, ווייל די עיקר משכן איז געווען די די מעשה חושב די די וואס מ'האט נעכטן געלערנט די יריעות די ערשטע לעיער. סאו יעצט אויב דו געסט א קוק אויפן טשארט, די צווייטע פעידזש פון די טשארט, האסטו די נעכטיגע די יריעות המשכן וואס אונז האבן גערעדט, סאו עס איז געווען א טאטאל פון טווענטי עיט אמות ברייט ביי פארטי אמות לאנג, און רש"י האט מסביר געווען וויאזוי ס'איז געווען לעיד אוט אויף די אויף די משכן. היינט די יריעות האוהל איז האסטו צוגעלייגט נאך איינס, ס'הייסט נעכטן האבן מיר געשמועסט אז ס'דארף זיין צען לעיערס, צוזאמגעקנעקט, היינט האסטו געהאט פינף מיט זעקס, סאו ס'קומט אויס עלף, עלף יריעות צוזאמגעקנעקט איינער מיטן צווייטן, סאו אויסגעקומען אז די לענג איז געווען פֿאָרטי פֿאָר אמות, און אויך די ברייט פון דעם איז אויך געווען אנשטאטס טווענטי עיט אמות איז געווען טערטי אמות, סאו איז אויסגעקומען אז דו האסט צוויי אמות ברייטער און פֿיר אמות לענגער. רשי גייט מסביר זיין וויאזוי דאס איז געווען אויסגעלייגט אויפן משכן, סאו לאמיר זען אינעווייניג אין פסוק. ועשית יריעת עזים לאוהל על המשכן, זאלסט מאכן יריעת עזים וואס דאס זאל זיין א אוהל פאר די משכן, ווייל דער משכן איז די יריעת האוהל, יא, די ערשטע, די אונטערשטע לעיער, סאו דאס, די צווייטע לעיער דארף זיין א אוהל פארן משכן, עשתי עשרה יריעת זאלסט עס מאכן עלף אנשטאטס צען וואס אונז האבן נעכטן גערעדט, דארף זיין היינט עלף, יריעת תעשה אותם, זאגט די הייליגע רשי יריעת עזים מנוצה של עזים ס'דארף פלעין זיין פון וואל, ס'דארף נישט זיין מעשה חושב און ס'דארף נישט זיין עפעס ספעשל מעטעריעל. און לאוהל על המשכן זאגט רשי לפרוס אותם על היריעות התחתונות דאס זאל זיין א אוהל פארן משכן פאר די יריעות המשכן וואס מען האט שוין אויסגעלייגט נעכטן, זאגט די פסוק ווייטער אורך היריעה די לענג די לענג פון יעדע יריעה האחת דארף זיין שלושים באמה דרייסיג נעכטן האבן אונז געשמועסט אז אורך היריעה האחת פון די יריעות המשכן האט נאר געדארפט זיין טווענטי עיט היינט די יריעות האוהל וואס איז. א פראטעקשאן פאר די אונטערשטע לעיער דארף עקשעלי זיין לענגער שלושים באמה און ורוחב די ברייט פון איטש דארף זיין ארבע באמה סאו האסטו פֿיר מאל עלף איז א טאטאל פון פֿארטי פֿאר רוחב באמה היריעה האחת מדה אחת לעשתי עשרה יריעות זאל זיין די זעלבע ווידט און לענגט פאר אלע עלף יריעות יעצט זאגט רשי שלושים באמה כשנותן ארכם לרוחב המשכן ווען דו גייסט יעצט לייגן די ברייט צו די לענג פון די משכן, כמו שנתן את הראשונות, נמצא, ס'גייט אויסקומען אז אלו עודפות אמה מכאן און מכאן, ס'גייט אראפקומען, סאו נעכטן איז עס געווען טווענטי עיט אמות ווייד, ס'האט אויפגענומען צוועלף פון די דאך, איז אויסגעקומען אז האסט נאך איבערגעבליבן זעכצן, סאו האסט אראפגערוקט אכט אמות אויף ביידע ווענט, אויף צפון זייט און אויף דרום ווענט האבן זיי, האט, האט די יריעת המשכן אראפגעהאנגען אכט אמות, קומט אויס אז דו האסט יעצט א דרייסיג אמה ברייט יריעה, איז דאך עס צוויי אמות לענגער, קומט אויס אז ס'הענגט אראפ וויפיל? ס'הענגט אראפ נײַן אמות אויף ביידע זייטן. שנשתיירו מגולות מן ה די די צוויי אמות פון די פלאר ביז ביז ביז ווי די יריעות המשכן איז אראפגעקומען איז געווען איז געווען נאך אויפגעדעקט והאמה התחתונה של קרש שאין היריעה מכסה אותם היא האחת התחובה בנקב האדן שהאדנים גבהן אמה סאו ס'קומט אויס אזוי אז דו האסט נעכטן האסטו צוגעדעקט ביז צוויי פיס פון די פלאר. איז נאך צוויי פיס אויפגעדעקט, באט איינע פון די צוויי פיס איז עקטשעלי די זילבערנע אדן אין וואס די קרשים זענען אריינגעלייגט, דו געסט אווער, דו ווילסט געבן א שנעלע קוק גיי אראפ אפאר פעידזשעס ס'איז דא איין פעידזש דארט וואס הייסט קרשים, וועסטו געבן א קוק אז ס'איז געווען אזויווי אריינגעשטעקט, ס'האט געהאט אזעלכע הענטעלעך, די הענטעלעך זענען געווען אריינגעשטעקט אין אדנים וואס איז אויך געווען איין אמה, סאו קומט אויס אז די גאנצע. אז די פלאר, די בעיס פון די גאנצע משכן איז געווען זילבער איין אמה, און נאך דעם איין אמה איז געווען האלץ, סאו די האלץ האסטו געוואלט צודעקן, סאו האסטו עס היינט צוגעדעקט מיט די יריעות האוהל די איין אמה וואס איז נאך געווען אויפגעדעקט וואס איז נישט געווארן פארדעקט פון די יריעות המשכן, זאגט די פסוק ווייטער וחברת את חמש היריעות לבד, זאלסט צוזאם קנעקטן די פינף יריעות אלץ איין גרויסע שטיק, און ואת שש היריעות לבד, און די זעקס זאלסטו אויך צוזאם שטעלן פאר איין גרויסע שטיק, און דו געסט א קוק אריין אין די טשארט. פֿינף איז מיט איין גרויסע צאמגענייעכץ און זעקס איז מיט אנדערע גרויסע צאמגענייעכץ און וכפלת את היריעה השישית יעצט האסטו יעצט א זעקסטע יריעה וואס האסט צוגעלייגט די זאלסטו זאלסטו צוטיילן אויף נישט צוטיילן אויף האלב באט זאלסט עס אזוי ווי אראפבייגן אל מול פני האוהל סאו געב א קוק אינעם קומענדיגן טשארט. וועסטו זען אז ס'איז אראפגעקומען וכפלת את היריעה השישית איז אראפגעקומען צוויי אמות אויף מזרח, קומט אויס אז עס האט אויסגענוצט צוויי אמות וואס איז אראפגעקומען טאוערדס מזרח אזוי ווי א כפורת פאר העכער די ארון קודש איז קודם דא א שטיקל כפורת און נאכדעם אונטער דעם איז דא איינס וואס מען קען רוקן רייט סאו אזוי אזוי אויך איז אראפגעקומען דארטן אויף מזרח וואנט איז אויסגעקומען אז עס האט אויפגענומען צוויי אמות דא איין אמה די דיקעקייט פון די פון די מזרח וואנט און איז אויסגעקומען אז דו האסט נאך איין אמה איבעריג און די איין אמה האט אראפגעהאנגען אויף מערב וואנט. איז אויסגעקומען אז ס'איז אויך אראפגעקומען נײַן אמות פון די טאפ. סאו זאגט די זאגט ווי ווי האלט מען דא? וכפלת את היריעה השישית אל מול פני, זאגט די הייליגע רשי וכפלת את היריעה השישית העודפת באלו העליונות יותר מן התחתונות יא? האסט דא די זעקסטע וואס נעכטן האסטו געהאט פינף מיט פינף היינט האסטו געהאט פינף מיט זעקס, די זעקסטע וואס דו האסט צוגעלייגט זאלסטו צוטיילן אויף האלב, נישט צוטיילן אויף האלב באט אראפבייגן האלב דערפון אל מול פני האוהל, וואס הייסט חצי רחבה היה תלוי האט געהאנגן וכפול און ס'איז געווען אזויווי כאילו איינגעבויגן על המסך. שבמזרח כנגד הפתח, קעגן איבער דעם טיר וואו מ'איז אריינגעגאנגען אינעם אוהל מועד, דומה לכלה צנועה המכוסה בצעיף על פניה, אזויווי א כלה וואס האט צוגעדעקט וואס מ'גייט איר וואס זי גייט צום חופה באדעקטערהייט, אזוי אויך איז די מזרח וואנט געווען אביסל באדעקט מיט צוויי אמות וואס איז אראפגעקומען פון די יריעות האוהל. ועשית חמישים לולאות זאלסט מאכן פופציג אזעלכע סחורה'נע הוקס על שפת היריעה האחת הקיצונה בחוברת ביים עק פון די צאמגענייעכץ, און וחמישים לולאות על שפת היריעה החוברת השנית אויף דעם צווייטן צאמגענייטע שטיק יריעה, און ועשית קרסי נחושת, דא דארפסטו שוין נישט מאכן קיין קרסי זהב, נאר די העקלעך זענען געמאכט געווארן פון נחושת, פון קופער, ווייל ס'איז דאך נאר געווען די פורפעס פון דעם איז דאך נאר געווען צו צו באדעקן דעם משכן, צו פראטעקטן דעם משכן אז ס'זאל נישט גערואינט ווערן, חמישים זאלסט מאכן פופציג שטיק דערפון, והבאת את הקרסים בלולאות זאלסטו אריינברענגען די קרסים. אין די סחורה'נע הוקס וחברת את האוהל והיה אחד זאלסט קענען קאמביינען דאס גאנצע זאך די גאנצע שטיק יריעה זאל יעצט ווערן איין גרויסע יריעה וואס די מעזשערמענט גייט זיין דרײַסיק אמות ווייד און פֿאָרטי פֿאָר אמות לאנג און וסרח העודף סאו קומט אויס אז אויב האסטו יעצט געמאכט אז ס'זאל אראפקומען צוויי פיס אין די פראנט. דו האסט דאך נאר דא פֿיר אמות מער צו שפילן מיט מער ווי די נעכטיגע ווי די יריעות המשכן, יא? סאו אויב די יריעות המשכן איז נעכטן אראפגעקומען ביז נײַן אמות פון די דאך, דאס הייסט אז ס'איז נאר געווען אויפגעדעקט איין אמה פון די פלאר פון אינדערויסן, קומט אויס אז דו האסט יעצט דרײַ, פֿיר אמות מער צו שפילן מיט, סאו דו האסט שוין אויפגענוצט צוויי אז ס'זאל זיין אויפן מזרח וואנט, און אויך האסטו שוין אויסגענוצט נאך איין אמה אויף די דיקעקייט פון די מזרח וואנט וואס נעכטן האב איך דאס נישט פארנוצט לויט די גמרא אין שבת אויב דו געדענקסט פון די רשי, קומט אויס אז דו האסט דא איין אמה איבעריג אויף מערב זייט איז דאס פון אכט אמות איז ער פון ניין אמות איז ער אראפ געגאנגען ביז צען אמות דאס איז דאס האט שוין יא צוגעדעקט דאס גאנצע בעק קומט אויס אז די מערב וואנט איז יא געווען אינגאנצן באדעקט ווערסעס די דרום און צפון וואנט וואס איז נאר געווען באדעקט ביז ניין אמות פון די דאך דאס הייסט איין אמה איז נאך געווען אויפגעדעקט און דארטן איז געווען זילבער ווייל ס'איז געווען די אדנים אין וואס די קרשים זענען אריינגעגאנגען. זאגט די הייליגע פסוק וסרח העודף ביריעות האוהל, די איבערגעבליבענע סחורה וואס איז איבערגעבליבן יעצט אין די יריעות האוהל, חצי היריעה העודפת, די האלבע יריעה וואס איז איבערגעבליבן, תסרח על אחורי המשכן, זאל ווערן אויסגעשפרייט אויף די בעק, אויף מערב וואנט פון די משכן, סאו, זאגט רש"י, על יריעות המשכן, וסרח העודף ביריעות האוהל, על יריעות המשכן, דאס איז מער ווי די מעזשערמענט פון די יריעות המשכן, ווייל דו ארבעטסט דא מיט א פארטי פאר אמות לאנג אנשטאטס פארטי אמות לאנג, סאו יריעות האוהל הן העליונות של עזים, די יריעות האוהל ווען די פסוק רעדט פון יריעות האוהל רעדט ער. פון די צווייטע לעיער וואס אונז רעדן מיר היינט, שקרויין אוהל, כמו שנאמר בהם לאוהל על המשכן, זאל זיין א אוהל פארן יריעות המשכן, און וכל אוהל האמור בהם, אינו אלא לשון גג, וואס מיינט א אוהל? א גג, א דאך, שמאהילות ומסככות על התחתונות, ס'טוט צודעקן און ס'טוט מאכן אזויווי סכך, א באשיצונג אויף די אונטערשטע, און והן היו עודפות על התחתונות, די יריעות האוהל זענען געווען מער ווי די יריעות המשכן, חצי היריעה למערב. האסט בעיסיקלי יעצט א האלבע יריעה וויטש מיענס צוויי אמות האסטו יעצט איבעריג פאר מערב זייט פארוואס ווייל צוויי אמות האסטו שוין גענוצט פאר מזרח וואנט שהחצי של יריעה אחת עשרה האלב פון די עלעפטע יריעה האסטו שוין גענכפל אל מול פני האוהל האסטו שוין געלייגט אויף מזרח וואנט איז איבער געבליבן שתי אמות רוחב חציו איז איבער געבליבן צוויי אמות ברייט האלב פון א יריעה עודף על רוחב התחתונות האסטו איבער געבליבן צוויי אמות מער ווייל דאס שטימט נאר לויט די גמרא און לויט די ברייתא וואס די ברייתא זאגט אז ס'האט זיך ערשט אנגעהויבן פון די

קומט אויס אז דא גייט עס נאר זיין איין אמות מער, איין אמה מער, נישט קיין צוויי אמות מער. רייט? פארוואס? ווייל ווי אויב דו ווילסטו אראפ הענגען צוויי אמות אויפן מזרח וואנט, קומט אויס אז דו האסט אויפגענוצט דריי אמות דארטן, צוויי וואס הענגען אראפ, איין אמה פאר די דיקיקייט פון די וואנט פון מזרח וואנט, קומט אויס אז דו האסט נאר איינס מער ווי די יריעות המשכן איז עס אראפגעהאנגען אנשטאטס ניין וואס די יריעות המשכן האט אראפגעהאנגען איז עס אראפגעהאנגען איין אמה מער און עס איז אראפגעקומען ביז די פלאר. ביוטיפול, תסרח על אחורי המשכן לכסות שני אמות שהיו מגולות בקרשים, ס'זאל צודעקן די צוויי אמות וואס איז נאך אויפגעדעקט, פון נעכטן האסטו געהאט אז ס'איז אראפגעקומען ביז אכט פיס פון די דאך פון די יריעות המשכן, אז היינט ווילסטו עס, האסט יעצט איין אמה עקסטרע צו שפילן מיט, גייט עס צודעקן נאך איין אמה. אחורי המשכן הוא צד המערבי, לפי. שהפתח במזרח שהוא פארוואס איז אחורי המשכן די מערב זייט ווייל די פתח רופט דאך אן פניו די פני וצפון ודרום קרויין צדדים לימין ולשמאל קומט אויס אז ווען דו זאגסט אחורי המשכן מיינט עס אויף מערב זייט דארטן ביי די זייטן ביי די בעק וואנט פון די קודש הקדשים והאמה מזה והאמה מזה סאו יעצט האבן מיר געשמועסט פון די איבריגע וואס איז געווען איבריג אויף די לענג ווייל דו האסט געהאט נעכטן א די יריעות המשכן זענען געווען פֿערציק אמות לאנג און היינט האסטו געהאט א יריעה וואס איז פֿיר און פֿערציק אמות לאנג סאו האסטו געדארפט אויסרעכענען אז צוויי איז אראפגעגאנגען אין די פראנט און איינס מער אין די בעק. אדער צוויי מער אין די בעק, דיפענדינג לויט די ברייתא אדער לויט די גמרא אין שבת, לויט די רשי פון נעכטן. סאו יעצט אבער האסטו אויף די צוויי זייטן האסטו אויכעט מער, פארוואס? ווייל נעכטן איז די ברייט פון דעם גאנצן יריעה געווען טווענטי עיט אמות, היינט האסטו א ברייט פון די יריעה דרײַסיק אמות, וואס טוסטו מיט די עקסטערע צוויי אמות וואס איז יעצט איבערגעבליבן? זאגט די פסוק והאמה מזה והאמה מזה בעודף באורך יריעות האוהל, יהיה סרוח זאל זיין אויסגעשפרייט על צדי המשכן מזה ומזה לכסותו. קומט אויס אז נעכטן איז עס אראפגעקומען און די יריעות המשכן איז אראפגעקומען ביז אַכט אמות פון די דאך, ס'איז איבערגעבליבן צוויי אמות ליידיג ביזן פלאר פון אינדערויסן, יעצט אז דו האסט יעצט צוויי אמות לענגער גייט עס אראפקומען מיט איין אמה לענגער ווי די יריעות המשכן איז אראפגעקומען, סאו אויב די יריעות המשכן איז אראפגעקומען ביז אַכט אמות גייט דאס אראפקומען ביז נײַן אמות, ס'גייט אויסקומען אז ס'איז נאר דא פון אז ס'איז נאר דא איין אמה נישט צוגעדעקט פון אינדערויסן, און די איין אמה גייט זיין זילבער ווייל די אדנים זענען זילבער. און זאגט זאגט רש י והאמה מזה והאמה מזה לצפון ולדרום בעודף באורך יריעות האוהל שהן עודפות על אורך יריעות המשכן שתי אמות ס'קומט דאך ווייל נעכטן האסטו געהאט טווענטי עיט היינט האסטו א טערטי ווייד סאו קומט אויס אז האסט צוויי אמות איבעריג גייסטו דאס אראפלייגן איינס מער ווי די יריעות המשכן איז אראפגעקומען יהיה סרוח על צידי המשכן לצפון ולדרום כמו שפרשתי למעלה. אזוי ווי רשי האט מסביר געווען ווי די יריעות המשכן זענען אראפגעקומען, סאו דאס דארף אראפקומען איינס מער, סאו דערווייל ס'האט געדארפט אראפקומען איינס מער אויף אלע זייטן, סיי אויף מערב זייט וויאזוי מ'האט אויסגערעכנט אין פסוק י א, י ב, און סיי אויף דרום און צפון וויאזוי מ'האט אויסגערעכנט אין פסוק י ג, קומט אויס לימדה תורה דרך ארץ, שיהא אדם חס על היפה, און דו האסט דא א יריעות המשכן וואס איז מורא'דיג עקספענסיוו, ס'איז געמאכט געווארן פון פֿיר מיני מאטעריאלס, ס'האט געדארפט זיין מעשה חושב, שווערע ארבעט, וואס הייסט אז די נעגעטיוו פיקטשער האט אויך געדארפט זיין א ביוטיפול פיקטשער. און ס'האט געהאט גאלדענע העקעלעך, סאו ווילסטו, וויל איך עס פראטעקטן, ממילא דארף איך עס מאכן אביסל מער אז ס'זאל נישט אריינגיין קיין וואסער, סאו ווען ס'קומט די, דאס קומט די תורה לאזן הערן, און ועשית, זאגט די פסוק ווייטער, ועשית מכסה לאוהל, יעצט גייט מען רעדן פונעם דריטן און דעם פערדן לעיער, זאלסט מאכן א צודעק צו דעם יריעת אוהל וואס האט צוגעדעקט די יריעת המשכן, א דריטע און א פערדע לעיער, איינס זאל זיין עורות אילים מאדמים, ומכסה עורות תחשים, און איינס זאל זיין א צודעק פון עורות תחשים מלמעלה אן טאפ, וואס הייסט נישט אויף די ווענט נאר אויפן דאך, זאגט די הייליגע רשי מכסה לאוהל. לאותו גג של יריעות עזים, עשה עוד מכסה, אויסער די דאך פון יריעות עזים וואס האט צוגעדעקט די יריעות המשכן, אויסער די צווייטע לעיער זאל נאך זיין א דריטע און א פערדע לעיער, איינס זאל זיין פון עורות אילים מאדמים, און ועוד למעלה ממנו, איינס העכער פון דעם זאל נאך זיין אויך פון מכסה עורות תחשים, און ואותן מכסאות לא היו מכסין אלא את הגג, די דריטע און פערדע לעיערס האבן נישט צוגעדעקט די ווענט, נאר ס'האט נאר צוגעדעקט די חלל המשכן, ארכן ל', די לענג. דרײַסיק, און ורחבן י', און די ברייט צען, אזוי ווי די טאטעל חלל המשכן איז געווען. דאס איז דברי ר' נחמיה, אבער לדברי ר' יהודה איז געווען א מכסה אחד היה, ער טענה'ט אז די דריטע און פערדע זענען בעצם געווען נאר א דריטע, ס'איז נישט געווען קיין פערדע לעיער, נאר וואס דען, די דריטע לעיער איז געווען א קאמבינעישאן פון די צוויי מאטעריאלס. חלק דערפון איז געווען עורות אילים מאדמים א חלק פון דעם איז געווען עורות תחשים. יא. און גיב א קוק אינעם טשארט, איז דא דארטן א מחלוקה אין מפרשים לויט שיטת ר' יהודה וויאזוי עס איז געווען צוטיילט, אדער איז עס געווען אזוי ווי א ערא אריין, אדער איז עס געווען אזוי ווי איין לעיער איין לעיער איין לעיער איין לעיער, גיב א קוק אין פיקטשער איך קען עס נישט אזוי גוט מסביר זיין. סאו זאגט די פסוק ווייטער. יעצט גייט מען רעדן וואס האט אנגעהאלטן די יריעות המשכן, זאגסטו א גאנצן צייט אז די יריעות המשכן האט געדארפט ליגן אזוי און אזוי, אויף וואס איז עס געליגן? זאגט יעצט די פסוק ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים, מ'זאל מאכן קרשים פארן משכן און ס'זאל ווערן געמאכט פון עצי שיטים עומדים ס'זאל זיין שטייעדיג נישט ס'זאל זיין ארויף געסטעקט איינער אויפן צווייטן נאר ס'זאל זיין אזוי ווי סוכה פענעלס אזוי שטייעדיג אויפגעהויבן, סאו געב א קוק אינעם נעקסטן פעידזש פונעם טשארט, פעידזש סיקס. שטייט א פינף באט ס'איז עקטשעלי פעידזש סיקס. סאו די די די אדנים זענען געווען אויסגעשטעלט אזוי, די לענגט די הייט פון די אדנים איז געווען צען אמות, אזוי ווי געשמועסט די ווענט פון די משכן זענען געווען צען אמות הויך. יעצט אבער די אונטערשטע אמה איז נישט געווען פלאש, ס'איז נישט געווען ס'האט זיך נישט צוגעענדיגט, נאר ס'איז געווע מ'האט געמאכט אזעלכע צוויי הענטעלעך אזוי ווי צוויי אזעלכע סטעפס פון לייטער ווי אזוי רש"י וועט זאגן, צוויי אזעלכע פיסעלעך און דאס איז אריינגעגאנגען אין אדנים, די אדנים איז פון אונטן א אמה הויך, און די אדנים זענען געווען פלאש ווייל די פיסעלעך זענען געווען אויסגעקריצט, קומט אויס אז דו האסט ביוטיפולי ארויפגעלייגט די זילבערנע אדנים אויף די אונטן פון די קרשים, און אויף דעם איז עס געשטאנען, יעצט אויבן וויאזוי האסטו געקענט וויאזוי האסטו געמאכט אז די אז צוויי קרשים זאלן זיין קאמביינד איינער מיטן צווייטן, סאו עס איז געווען אזוי ווי א קריץ אויבן, אויב דו זעסט אין די פיקטשער, איז געווען אויף ביידע זייטן פון די קרש אויף די וואן ענד האלף, סאו ס'איז געווען ווייד איז עס געווען וואן ענד האלף אמה, דיעפ, די דעפט דערפון איז געווען איין אמה. סאו ס'איז געליגן אויף די, סאו ס'איז געווען אזעלכע צוויי קריצן, איין פינגער אריין האט זיך אנגעהויבן די קריץ פון ביידע זייטן, און אין דעם איז געליגן אזא טבעת, די טבעת איז אריינגעגאנגען האלב אויף דעם קרש, האלב פון דעם זיין חבר, דעם קומענדיגן קרש, און דאס האט עס צוזאמגעהאלטן איינער מיטן צווייטן, אז ווילסט האבן א בעסערע וויזשועל געב א קוק צוויי פעידזשעס שפעטער, וועסטו האבן א, קענסטו האבן א וויזשועל. שטייט דארטן אויף די העדער איז פסוק כ"ד אין די טשארטס העסטו זעהן דארטן ווי א רינגעלע נעמט ארום צוויי קרשים אדער איינס שפעטער איז אויך דא אזא אזא מין איידיע די קארנער וועט מען באלד זעהן וויאזוי די קארנער האט זיך צוזאמגעהאלטן סאו לאמיר זעהן ועשית את ה, די פסוק האמיר שוין געלערנט זאגט די הייליגע רש"י ועשית את הקרשים פרעגט רש"י וואס עפעס איז די הקרשים מיט די ה' הידיעה היה לו לומר ועשית קרשים אן קיין ה' כמו שנאמר בכל דבר ודבר שטייט ועשית מנורת זהב טהור זאלסט מאכן ועשית שולחן שטייט נישט ועשית השולחן. ועשית המנורה, מאי הקרשים, ענפערט רש"י, באותן העומדין ומיוחדים לכך, ס'האט געהאט, ס'איז געמאכט געווארן פון די עצי שיטים וואס איז שוין געווען אנגעגרייט פאר דעם פון לאנג צוריק, ווייל יעקב אבינו נטע ארזים במצרים, יעקב האט דאך אראפגעברענגט פון ארץ כנען קיין ארץ מצרים טענען ביימער, וכשמת, ווען ער איז געשטארבן, ציוה לבניו להעלותם. עמהם, אז זיי זאלן עס ארויסטראגן פון מצרים ווען זיי גייען ארויס, ואמר להם, און ער האט געזאגט פאר זיינע קינדער, שעתיד הקדוש ברוך הוא לצוות אותם לעשות משכן במדבר מעצי שיטים, דער אייבערשטער גייט אייך ענק הייסן עווענטשעלי מאכן א משכן פון עצי שיטים, ראו סאו, זאלט עטס זען דערצו, שיהיו הם מזומנים בידכם, אז עס זאל זיין גרייט אין ענקער הענט עצי שיטים. סאו הוא שיסד דער רבי שלמה הבבלי דער פייט, זאגט רש"י, דאס איז דא א פיוט אין. די ערשטע טאג פון פסח דא א פיוט שטייט דארט טס מטע מזורזים קורות בתינו ארזים בעיסיקלי די מיענינג פון דעם איז אז דער יעקב האט גענארישט זיינע זיינע פלאנצונגען סאיז זיינע קינדער וואס ער האט איינגעפלאנצן און ער האט זיי געמאכט ער האט זיי מזרז געווען אז זיי זאלן ברענגען ווענט פאר אונזער הויז פאר אונזער משכן ארזים אז סזאל זיין פון טענען ביימער איז רשי מסביר שטייט דארט מזורזים שנזדרזו זיי זענען געווארן מזורז להיות מוכנים בידם מקודם לכן ביוטיפול סאו זאגט רשי עצי שיטים עומדים

סאו יעצט גייט די תורה מפרט זיין די דיטעילס פון די קרשים, ס'זאל זיין עשר אמות אורך הקרש, די הייט פון יעדע איינציגסטע קרש זאל זיין צען אמות, און ואמה וחצי האמה, רוחב הקרש האחד, יעדע אמה, יעדע קרש זאל זיין איין און א האלב אמה די ברייט, און די דעפט האט מען, עס שטייט נישט קלאר ארויס אין פסוק, אבער חזל דרש'נט אז די דעפט פון יעדע קרש, איז געווען איין אמה טיף. זאגט די הייליגע רשי עשר אמות אורך הקרש. למדנו דאס קומט מיר לאזן הערן אז גבהו של משכן עשר אמות. אז די ווענט פון די משכן זענען צען אמות הויך איז דאך די משכן צען אמות הויך ביז ארויף ואמה וחצי האמה רוחב. למדנו דאס קומט מיר לאזן הערן אז אורכו של משכן, די לענג פון די משכן, לעשרים קרשים, זענען געווען צוואנציג קרשים אזוי ווי ס'שטייט שפעטער. יא, שטייט שפעטער אז ס'האט געדארפט זיין די צפון וואנט און דרום וואנט האבן געדארפט האבן צוואנציג קרשים. שהיו בצפון ובדרום מן המזרח למערב שלושים אמה, קומט אויס אז אויב איז יעדע קרש איין און א האלב אמה, און דו דארפסט לייגן צוואַנציק, קומט אויס טווענטי טיימס וואן ענד א האלף איז טערטי, ווייס איך אז די חלל המשכן איז געווען דרייסיג אמות, סאו שתי ידות זאגט די פסוק ווייטער שתי ידות לקרש האחד, סאו יעצט האסטו געמאכט א קרש וואס איז צען אמות הויך, אבער אונטן דארף עס האבן צוויי אזעלכע פיסעלעך, צוויי אזעלכע הענטעלעך לקרש האחד, משולבות ס'זאל זיין אזוי ווי א סטעפ פון א לייטער, וויאזוי רשי טייטשט, אשה אל אחותה. עס זאל זיין איינס מכוון קעגן דעם צווייטן אזוי עס זאל ביוטיפולי אריינגיין אין די אדנים פון אונטן, און כן תעשה לכל קרשי המשכן. זאגט דער רשי שתי ידות לקרש האחד היה חורץ את הקרש מלמטה באמצעו בגובה אמה, מען האט אריינגעקריצט אין דעם קרש פון אונטן איין אמה ארויף, ארויסגעקריצט איין אמה אינדערמיטן, ומניח רביע רחבו מכאן, מען האט איבערגעלאזט א פערטל פון דא און א פערטל פון דארטן, און והן הן הידות, געב א קוק אבער אינעם נעקסטן טשארט וויאזוי. וויאזוי די די וויאזוי רשי האט עס האט עס אפגעלערנט, רשי שתי ידות לקרש, די אויבערשטע פיס איז די איז די יד וואס איז ארויסגעקומען פון אונטן, וואס דאס איז געווען הויעך איין אמה, און ס'איז אריינגעגאנגען אין אדנים וואס איז אויך געווען הויעך איין אמה, יעצט וויאזוי האט מען עס אויסגעקראצט, האט מען עס אויסגעקראצט מ'האט מ'האט אראפגענומען א פערטל פון די לינקע זייט, מ'האט איבערגעלאזט א פערטל קרש, און א האלבע אמה האט מען. אויסגעקראצט פון אינמיטן, פון די, פון צווישן די צוויי ידות, און נאכדעם געווען נאך א פערטל יד, און נאכדעם געווען נאך א פערטל ליידיג, און אויף די פארקערטע זייט איז עס געווען אויכעט א פערטל פון אויבן, האלב איז געווען די, די, די טאטעל דעפט, די טאטעל הייט פון די, פון די יד, און נאכדעם געווען נאך א פערטל אויסגעקריצט, אזוי איז עס פונקטליך, און די אדנים זענען געווען דזשאסט די אפעסיט. אז די לעכער זענען געווען עקזעקטלי די אמאונט וויפיל ס'האט זיך ארויסגעשטעקט פונעם קרש, אזוי איז אויסגעקומען אז די אדנים זענען געווען ממש פלאש מיט די עקשעל, ווען דו האסט אנגעקוקט דעם פערטיגן קרש האט עס אויסגעקוקט ווי איין גרויסע שטיקל, נישט אז די אדנים פון אונטן האבן זיך ארויסגעשטעקט און ס'איז געווען אזוי ווי א רינגעלע פון ארום אזוי ווי די אויבערשטע רינגעלע, ניין, ס'איז געווען עקשעלי פונקטליך פלאש. און דאס גייט יעצט רש י דא מסביר זיין, לאמיר זען אינעווייניג רש י, היה חורץ את הקרש מלמטה באצבעו, בגובה אמה, ומניח רביע רחבו מכאן, מ'האט איבערגעלאזט א פערטל פון דא, ורביע רחבו מכאן, און והן הן הידות, און דא זענען די ידות, והחריץ חצי אמה רוחב הקרש, וויאזוי די רש ב, די מהרשל איז עקשעלי מדייק דא אז ס'איז חצי אמה רוחב הקרש, מ'דארף צולייגן די ווארט אמה, פארוואס? ווייל דאס איז שטימט זייער גוט לויט דעם חשבון, א האלב אמה איז געווען א דיסטענס צווישן די צוויי ידות. אויב דו געסט א קוק אין די טשארטס איז דא פונקטליך א האלבע אמה צווישן די צוויי ידות, און נאכדעם האסטו נאך א האלבע אמה וואס האלב דערפון איז יד און האלב דערפון איז ליידיג, אויסגעקריצט, איז אויסגעקומען אז די בארדער פון די פון די אדנים האבן פערפעקטלי ארויפגעפיט אויף דעם, און ואותן הידות מכניס באדנים שהיו חלולים, האט מען אריינגעשטעקט אין די אדנים וואס זיי זענען געווען אויסגעלעכערט, און והאדנים זענען געווען גבהן אמה איז געווען פונקטליך הויך אמה, דאס הייסט ס'האט נישט געהאט קיין פלאר, ס'איז נאר געווען אזויווי א רינג א רינגעלע אזויווי. און ויושבים רצופים ארבעים זה אצל זה, ס'איז געליגן ממש איינס נעקסטן צווייטן פֿערציק שטיק, אזוי אז די צוואַנציק קרשים זאלן קענען אריינגיין אין דעם, ווייל יעדע קרש האט דאך צוויי, דארף דאך האבן צוויי אדנים, רייט? סאו האסטו אויף יעדע וואנט האסטו פֿערציק, און וידות הקרש הנכנסים בחלל האדנים חרוצות משלושת צדדים איז אויך געווען אויסגעקריצט פון אלע דריי זייטן, רוחב החריץ כעובי שפת האדן, יעדע אויסגעקריצעכץ, די עמאונט פון אויסגעקריצט איז געווען אזוי דיק ווי די שפת האדן, ווי די בארדער פונעם אדן, ס'הייסט. דאס הייסט אז די יד האט אנגעפילט פונקטליך די לאך פון די אדן, שיכסה הקרש את כל ראש האדן, סאו קומט אויס אז די אדן איז אויכעט געווען וואן ענד האלף אמה ביי וואן אמה, נאר די פוינט וויאזוי מ'האט עס אויסגעשטעלט איז מ'האט אויסגעלעכערט אינעם אדן עקזעקטלי די אמאונט וויפיל ס'איז איבערגעבליבן אין די יד, וויפיל איז איבערגעבליבן אין די יד? אזוי וויפיל מ'האט עקספלעינט ביז אהער. שאם לא כן, אויב וועסטו מיר וועלן זאגן אז ס'איז נישט אזוי, אז מ'האט עס נישט אזוי געמאכט, נאר מ'האט געמאכט אז די אדן זאל זיין אזויווי א רינגעלע ארום און ארום, קען דאך נישט זיין, וועגן נמצא, וועט דעמאלטס אויסקומען אז ריוח בין קרש לקרש, כעובי שפת שני אדנים, גייט אויסקומען אז ס'איז דא א דיסטענס צווישן יעדע קרש פונעם משכן, גייט זיין א ספעיס וואס די אדן האט אויפגענומען. ס'איז יא רייט, ווייל אויב איז דער אדן די בארדער פון דעם אדן ארום און ארום די קרש, וועט דאך אויסקומען אז די אז ס'שטעקט זיך ארויס פון די זייט וועסטו נישט קענען צוזאמברענגען אלע קרשים איינס נעקסט צום צווייטן ווייל ס'וועט דאך האבן די די אדן אונטן וואס וואס טיילט עס אפ שיפסיקו ביניהם און עס שטייט דאך אבער שפעטער אין פסוק אז ויהיו תואמים מלמטה ס'זאל זיין ממש פלאש פון אונטן שיחרוץ את צדי הידות כדי שיתחברו הקרשים זה אצל זה. אה, סאו ווייל ס'דארף זיין תואמים מלמטה אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק כ ד, מוז איך מאכן א שיחרוץ את צדי הידות, מוז איך אויסקראצן די זייטן פון די ידות וואס איז ארויסגעקומען פון אונטן כדי שיתחברו הקרשים זה אצל זה, כדי אז ס'זאל זיך נישט ארויסשטעקן, זאלסט נישט דארפן האבן יעצט קיין בארדער ארום און ארום, ווייל אויב גייסטו גיין די ידות זיין ממש צו די וואנט, פון אונטן העסט נאר מאכן א קריץ פון אינמיטן, העט דאך אויסקומען אז די אדן ארום און ארום וואס וויל דארף דאס ארומנעמען גייט דארפן ארויסגיין אינדרויסן פון די קרש, אז עס וועט ארויסגיין פונדרויסן פון די קרש וועסט עס נישט קענען צוזאמברענגען, די פסוק וויל דאך אבער אז ס'זאל יא זיין פלאש, ווייל וועגן דעם האב איך געמוזט אויסקריצן אזוי ווי די פיקטשער דא פון שתי ידות לקרש, מ'האט געדארפט אויסקריצן ארום און ארום און נאר איבערלאזן אזוי ווי צוויי סטעפס פון א לייטער אינמיטן.

איז די לאך וואס די סטעפ גייט אריין אין די צוויי זייטן פון די לייטער איז נישט אזוי גרויס ווי די גאנצע אדן, נאר דו מאכסט אזוי ווי דו שלייפסט אויס איין פיס, איין שטיקל דערפון, סאו לאמיר זאגן דו האסט א טו ביי טו סטעפ, מאכסטו א וואן ביי וואן אינמיטן וואס שטעקט זיך אריין אין די זייטיגע פיסעס, די זעלבע זאך האט מען געטון דא. מען האט עס געדארפט אזוי ווי אויסשלייפן כדי עס זאל קענען ביוטיפולי אריינגיין אין די אדן פון אונטן. אשה אל אחותה, מכוונות זו כנגד זו, עס איז געווען ממש מכוון זו כנגד זו, שיהיו חריצים שווים זו כמידת זו, אז די קריצן זאלן זיין שווה אויף אלע זייטן, כדי, און אויף אלע אדנים אויך, כדי שלא יהיו שני ידות זו משוכה לצד זה וזו משוכה לצד זה בעובי הקרש שהוא אמה, עס האט געדארפט זיין פונקטליך פלאש, די די די משכן האט געדארפט זיין פערפעקטלי צוזאם קאמביינד איינערס מיטן צווייטן, ממילא האט עס געמוזט מאכן אלעס מיט די זעלבע מעזשערמענט אזוי העט עס זיין פלאש אלל טרואוט די אלע דריי ווענט פונעם משכן. דרום, צפון און מערב. ותרגום של ידות די תרגום טייטשט אויף ידות אז צירין, אז ס'מיינט אזוי ווי א פנים, לפי שדומות לצירי הדלת הנכנסים בחורי המפתן, און רש"י ברענגט דא אן עקזעמפל וויאזוי די טירן זענען געמאכט געווארן אין זיין צייט וואס איך פארשטיי נישט פונקטליך, באט בעצם איז אזוי ווי מ'האט געשמועסט, ס'איז געווען אריינגעשטעקט. די גאנצע, לעטס קאל די גאנצע קרש אזוי ווי א סטעפ פון א לייטער און אונטן האט עס געדארפט האבן איין פיס וואס איז ארויסגעקומען כדי עס זאל אריינגיין אין די האלטער פון די, אין די צוויי זייטן פון די לייטער אז ס'זאל זיך גוט אנהאלטן. זעלבע זאך דא איז געווען. ס'איז געווען איין גרויסע קרש וואן ענד א האלף אמה ביי וואן אמה טיף, צען אמות הויך, און די אונטערשטע אמה האט מען אויסגעקריצט כדי עס זאל אריינגיין ביוטיפולי אין א האלטער, און אין די האלטער איז אויך איז געווען די זעלבע מעזשערמענטס וואן ענד א האלף אמה ביי וואן אמה. סאו יעצט זאגט די פסוק ווייטער פסוק י"ח ועשית את הקרשים למשכן עשרים קרש לפאת נגבה תימנה און זאלסט מאכן צוואנציג דערפון צוואנציג אזעלכע קרשים לויט די סיסטעם וואס כ'האב דיך יעצט מסביר געווען זאלסטו מאכן צוואנציג דערפון פאר צפון ז פאר דרום זייט זאגט די הייליגע רש"י לפאת נגבה נגבה תימנה אין פאה זו לשון מקצוע עס מיינט נישט א קארנער אלא כל רוח קרויה פאה יעדע זייט פונעם משכן די דרום זייט און צפון זייט ווערט אנגערופן פאה א זייט כתרגומו לרוח עיבר דרומא עס זאל זיין צוואנציג אויף דרום זייט און יעצט פאר די צוואַנציק פון דרום זייט זאלסטו מאכן ארבעים אדני כסף, דו זאלסט מאכן פערציג זילבערנע אדנים, תעשה תחת, פארוואס? ווייל יעדע קרש האט דאך צוויי אדנים, סאו דארפסטו מאכן פאר צוואַנציק קרשים דארפסטו מאכן פערציג אדנים, תחת עשרים הקרש, שני אדנים תחת הקרש האחד, צוויי זאל זיין אונטער איין קרש, לשתי ידותיו פאר די צוויי הענטעלעך וואס איז ארויסגעקומען פון אונטן, די אונטערשטע אמה, און שני אדנים תחת הקרש האחד, לשתי ידותיו, ולצלע המשכן. השנית, און פאר די צווייטע זייט פון די משכן, לפאת צפון, אויף צפון זייט זאלסטו אויך מאכן עשרים קרש, קומט אויס אז אויף דרום און אויף צפון זענען געווען צוואנציג קרשים איינס נעקסט צום צווייטן, און פאר צפון זייט זאלסטו אויך מאכן וארבעים אדניהם כסף, שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד. יעצט וואס טוט זיך ולירכתי המשכן, וואס טוט זיך אויף די סוף פון די משכן, ימה, אויף מערב זייט, וואס זאלסטו דארטן טון, דארטן זאלסטו מאכן קודם זעקס, באלד וועט מען שוין רעדן פון די קארנערס, קודם פאר די אינעווייניג, פאר די חלל המשכן זאלסטו אויסלייגן זעקס שטיק, זאגט דער הייליגער רשי ולירכתי לשון סוף כתרגומו ולסייפי, ולפי שהפתח במזרח, ווייל אונז האמיר שוין פריער עסטעבלישט אז די פתח די טיר די ענטרענס צו די אוהל מועד איז געווען אויף מזרח זייט, איז קרוי מזרח פנים ווערט די מזרח זייט אנגערופן פנים, והמערב אחוריים די מערב ווערט אנגערופן אחוריים, ממילא ווען דו זאגסט דא די לשון פון ירכתי איז עס אזוי ווי א לשון פון אונטן, און דאס איז אויף מערב זייט וזהו סוף שהפנים הוא הראש, די פנים איז די ראש און די ירך איז די סוף אויף מערב זייט, סאו תעשה ששה קרשים, הרי תשע אמות, האסטו ביז דערווייל געקאווערט א ספעיס פון ניין אמות, די משכן חלל איז דאך געווען צען אמות, קודם האסטו געקאווערט מיט די זעקס קרשים האסטו געקאווערט ניין אמות, און וואס טוט זיך מיט די צענטע אמה, גייט יעצט די פסוק זאגן פסוק כ"ג שני קרשים תעשה למקצעות, זאלסט מאכן צוויי עקסטערע קרשים אויף אירע צוויי קארנערס, המשכן בירכתים ביים עק, דאס הייסט ביים מערב זייט אין די בעק. גייט אויסקומען אז אויף מערב, אויף צפון מערב איז דא איינס און אויף דרום מערב איז דא נאך איינס ביים קארנער, און ס'גייט אויסקומען אזוי, יעדע לענג, די די ברייט פון יעדע קרש איז דאך איין און א האלב אמה, קומט אויס אז אויף די זייט האסטו געלייגט א האלב אמה, אויף די זייט האסטו געלייגט א האלב אמה, פריער האסטו געקאווערט ניין אמות, האסטו שוין א האלבע פון ביידע זייטן צוגעלייגט, האסט דאך יעצט א איבעריגע אמה אויפן קרש, ווייל די איבעריגע אמה איז געווען פלאש מיט די גאנצע, מיט די צפון וואנט און דרום וואנט, כדי אז פון אינדערויסן זאל עס אויסקוקן ווי א פערפעקט סקווער און נישט. אז ביים קארנער גייט עפעס אריין פעלט דארטן עפעס, סאו אינדרויסן איז געווען א פערפעקט סקווער, אינעווייניג ווען דו האסט געקוקט אין די משכן האסטו געהאט זעקס אדנים און דאס האט אנגעפילט ניין אמות, און אויף די צוויי עקן איז געווען וויזיבל נאר א האלבע פון די קארנערס. סאו זאגט דער פסוק ווייטער, זאגט רשי, רשי גייט דאס זייער שיין מסביר זיין וואס מען האט יעצט גערעדט, אחד למקצוע צפונית מערבית, איינס זאלסטו לייגן אויף. אויף צפון מערב און איינס פאר פאר דרום מערב און כל שמונה קרשים בסדר אחד הם אלע אכט ס'איז געווען זעקס פון פסוק כ"ב זעקס האסטו אראפ געלייגט וואס האט געקאווערט ניין אמות און פלאס צוויי קארנערס אלע אכט זענען געווען אין איין אין איין סטרעיט ליין אלא שאלו השניים אינם בחלל המשכן האט נישט אנגעפילט די גאנצע חלל המשכן ווייל פריער האסטוך שוין געקאווערט גאנצע ניין אמות האסטוך נאר געדארפט איין אמה נאך צודעקן ווייל ס'איז די טאטעל ברייט פון די משכן איז געווען פון אינעווייניג איז געווען צען אמות. אלא וואס איז עס? חצי אמה מזו, האסט גענומען דעם א האלבע אמה פון די קארנער, און וחצי אמה מזו און א האלבע אמה פון די קארנער, די ביידע האבן זיך געזען, האט אנגעפילט די ספעיס, נראות בחלל, ווען דו ביסט געשטאנען אינעווייניג אין די קודש הקדשים, האסטו געקענט זען א האלבע אמה פון דא און א האלבע אמה פון דא פון די קארנער, להשלים רחבו לעשר צוצוענדיגן די ברייט צו צען אמות, ווייל פריער האסטוך נאר געקאווערט נײַן אמות פון פסוק כ"ב מיט די זעקס. יעצט האסטו געדארפט קאווערן נאך א אמה האסטו גענוצט א האלבע אמה און א האלבע אמה פון די צוויי קארנערס, און ואמה מזה ואמה מזה איז באות כנגד אמות עובי קרשי המשכן איז געקומען פלאש מיט די דרום וואנט און די צפון וואנט כדי אז שיהי' המקצוע מבחוץ שווה ווען ס'איז געשטאנען אינדרויסן פון די משכן זאל זאל זיין א פערפעקט סקווער נישט אז ס'זאל פון דארטן עפעס פעלן ביוטיפול יעצט זאגט די פסוק אז ויהיו תואמים מלמטה ס'זאל זיין פון אונטן זאל עס זיין מורא'דיג איווען דאס הייסט ס'זאל זיין אזויווי טווינס פון אונטן אזויווי מ'האט פריער געשמועסט אז די ידות האבן געדארפט אריינגיין פערפעקטלי אין די און די אדנים, און די אדנים זענען געווען די זעלבע סייז ווי די קרש, נאר עס איז געווען אויסגעקריצט, און ויחדיו יהיו תמים, צוזאמען זאל זיך עס צוזאמהאלטן גאנצערהייט, תמים על ראשו פון אויבן אל הטבעת האחת מיט איין טבעת, דאס הייסט אז האסט גענומען צוויי קרשים, אויבן, אז דו קוקסט נאכאמאל אויפן פיקטשער פון די קרשים וועסטו זען אז אויבן איז דא א קריץ אריין, און אין דעם קריץ האט אזוי האסטו קאנעקטעד צוויי קרשים איינס מיטן צווייטן, ווייל האסט גענומען איין רינגעלע. האסט עס אריינגעלייגט אין די עק פון איין קרש און אין די עק פון דעם קומענד פון זיין פרענד פון דער וואס איז געשטאנען נעקסט צו אים, אזוי האט זיך עס געהאלטן טייטלי טוגעדער. סאו דאס זאגט דא דער פסוק, יהיו תמים על ראשו אל הטבעת האחת כן יהיה לשניהם אזוי זאלסטו אויך מאכן פאר אלע ביידע לשני המקצועות יהיו. דאס הייסט ביים קארנער זאל אויך זיין די זעלבע סיסטעם אז דו קוקסט אויפן נעקסטן טשארט, עקשעלי די צוויי טשארטס שפעטער, דאס די טייטל איז פסוק כ"ד, קוק אויף די טאפ לעפט קארנער וועסטו זען אז עס איז געווען איין אמה געווען פלאש מיט די צפון וואנט, און האסט נאך דארטן איז א מיסטעיק שטייט וואן פוינט פייוו אמה דארטן דארף ווען שטיין פוינט פייוו דאס הייסט א האלבע אמה איז געווען וויזיבל פאר אינסייד פאר די חלל המשכן וויאזוי האבן זיך צוויי צאמגעהאלטן ווייל די קריץ פון די קארנערס זענען נישט געווען געמאכט אויף די עק נאר עס איז געווען געמאכט אזוי ווי אויף די פארקערטע זייט אזוי ווי א למד א צובראכענע למד. און אז דו קוקסט אויף די אנדערע די אפאזיט זייט אויף די אויף די לינקע זייט פון פריער מיר יעצט האבן מיר געקוקט אויף די רעכטע אז יעצט קוק אויף די לינקע זייט וועסטו זען וויאזוי די לעכער זענען געמאכט געווארן אדער אז דו קוקסט אויף דעם קומענדיגע טשארט איז אויך דא א וויזשועל וואס איז דיך עס מסביר סאו לאמיר זען די רשי וויאזוי רשי איז עס מסביר ויהיו כל הקרשים תואמים זה לזה מלמטה אלע זענען געווען תואמים ווי צווילינגען פון אונטן שלא יספיק

ווי די עצם קרש כדי עס צוזאמצוהאלטן צו האלטן פון אונטן, ניין ס'האט געדארפט די קרש די אדנים האבן געדארפט זיין די זעלבע סייז ווי די אדנים נאר ס'האט געדארפט זיין אויסגעקריצט אין אזא סיסטעם איז עס אריינגעגאנגען לכאו' ס'איז פארזאדן אזוי ווי רשי האט פריער מסביר געווען אין גרעיט דיטעיל און וכן הקרש שאצלו ונמצאו תואמים זה לזה וועגן דעם זאגט דא די פסוק ויהיו תואמים מלמטה אז ס'זאל זיין טאקע אזוי ווי טווינס פון אונטן און נישט אז ס'זאל זיך ארויסשטעקן וקרש המקצוע יעצט האסטו דא א קרש המקצוע. סא ווייל אלע אדנים זענען דאך געווען אויסגעקריצט אזוי ווי מען האט פריער געשמועסט, יא? אויף די לינק, אויף די וואן ענד א האלף אמה ווידט, האסטו געהאט צוויי וואס זענען ארויסגעקומען. יעצט, אויף די קארנער האסטו געדארפט אויסדרייען איינס. די וואנס וואס איז געווען טאורדס די וואנט פון צפון אדער דרום, דארף זיין אויסגעדרייט אז ס'זאל זיין איקוועל מיט די וואנט פון דרום און צפון. דאס זאגט דא רשי וקרש המקצוע שבסדר המערב חרוץ לרחבו בעובי, עס איז געווען אויסגעקריצט לרחבו צו די דיקקייט. אויף די ברייט, דאס הייסט אויף די אויף די וואן אמה זייט, כנגד חריץ של צד קרש הצפוני, אז ס'זאל געדארפט זיין פלאש מיט די מיט די קרש, ס'דארף זיין אויסגעדרייט אין די דירעקשאן וואס די יד פון די קרש הצפוני איז אויסגעדרייט צו, אדער והדרומי, כדי שלא יפרידו האדנים ביניהם, כדי ס'זאל זיך נישט אפשיידן איין אדן מיטן צווייטן, פארדעם זאגט דא די פסוק אז ס'זאל זיין ס'זאל זיין תואמים מלמטה. יעצט וואס טוט זיך מלמעלה? קודם על ראשו, מיינט של קרש, אויבן האט געדארפט זיין אזא טבעת וואס האט עס צוזאמגעהאלטן אז ס'זאל נישט אראפפאלן פון אויבן. סאו כל קרש וקרש היה חרוץ מלמעלה ברחבו שני חריצין. ס'איז געווען די ברייטקייט פון צוויי קריצן, יעדע, נאכמאל, כל קרש וקרש היה חרוץ מלמעלה האט געהאט אזוי ווי א קריץ פון אויבן, ברחבו שני קריצן בשני צדיו, כמו עובי טבעת, אזוי ווי די די די די די ברייטקייט פון יעדע צוויי קריצן פון פון קרש נאמבער וואן און קרש נאמבער טו. די דיקקייט פון די צוויי קריצן פון די צוויי זייטן איז געווען אזוי דיק ווי איין לאך פון א טבעת, דאס הייסט ס'איז ארויפגעגאנגען איין די לאך פון א טבעת איז געגאנגען אויף קרש נאמבער וואן און קרש נאמבער טו און ס'האט עס צוזאמגעהאלטן, ומכניסו בטבעת אחת, די צוויי זענען אריינגעגאנגען אין איין טבעת, נמצא עס קומט אויס אז מתאים לקרש שאצלו, ס'איז געווארן אזוי ווי א טווין צום קומענדיגן קרש אז ס'האט עס אנגעהאלטן צוזאמען, אבל אותן די טבעות.

זאגט יעצט דער פסוק והיו שמונה קרשים ס'זאל זיין אכט קרשים ואדניהם כסף, יעצט גיימיר יעצט רעדן פון די טאטעל פון די מערב וואנט, ביז יעצט האב איך דיך געזאגט דו דארפסט קודם מאכן זעקס, נאכדעם דארפסטו מאכן צוויי קארנערס, און נאכדעם איז מען אריינגעגאנגען אז ס'דארף זיין טווינס סיי פון אונטן אז די אדנים דארפן זיין אויפגעסעט אין די זעלבע אין די געוויסע דירעקשאנס, און אויך פון אויבן דארף עס זיין אויפגעסעט. מיט די טבעות, יעצט וויפיל איז געווען די טאטעל פון מאראוואן? די טאטעל פון מערב וואנט איז געווען שמונה קרשים אכט קרשים ואדניהם כסף און זייער אדנים אונטן וואס האט זיי אנגעהאלטן איז געווען פון זילבער און ששה עשר האט געדארפט זיין זעכצן פארוואס סאו עיט טיימס טו איז סיקסטין סאו דארפסטו האבן צוויי פאר יעדע קרש שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד זאגט די הייליגע רשי והיו שמונה קרשים און די רשי גייט בעיסיקלי ריפיעטן וואס ער האט שוין געזאגט ביז אהער הן האמורות למעלה שתעשה ששה קרשים און שני קרשים תמצא למקצעות ווייל אין פסוק כ"ב איז געשטאנען מען דארף מאכן זעקס פסוק כ"ג איז געשטאנען אז מ'דארף מאכן צוויי קארנערס, סאו דא קומט די תורה מאכן א סיכום אין פסוק כ"ה אז די טאטעל פון די מערב וואנט איז געווען אכט קרשים, נמצא קומט אויס אז שמונה קרשים בסדר מערבי איז אויסגעקומען א טאטעל פון אכט קרשים אויף מערב זייט, כך שנויה במשנה מעשה סדר הקרשים במלאכת המשכן גייט יעצט רש"י קוואוטן די משנה. און וואס בעיסיקלי אלע וואס אונז האבן שוין גערעדט וויזוי היה עושה את האדנים חלולים, מען האט געמאכט די אדנים פון אונטן האט מען געמאכט לעכעריג, וחורץ את הקרש מלמטה מען האט אויסגעקריצט די קרש פון אונטן די אונטערשטע אמה פונעם קרש די האלץ האט מען אויסגעקריצט אז עס זאל אריין גיין צוויי לעכער אין צוויי קרשים אין צוויי אדנים רביע מכאן רביע מכאן און והחריץ חציו באמצע עס איז געווען א קריץ פון אינמיטן אזוי ווי אז דו קוקסט דא אין די טשארט איז דא פונקטליך א האלבע אמה.

כשליבה, אזוי ווי א לייטער, א סטעפ פון א לייטער, הנכנסת בנקב עמוד הסלם, וואס גייט אריין אין די לאך פון די זייטיגע פיסעס פון די לייטער, פון די צוויי פרעימס, פון די צוויי ביעמס אין די לייטער. והוא לשון משולבות, דאס איז א לשון פון, פאר דעם שטייט אין פסוק משולבות, ווייל עס האט געדארפט זיין אזוי ווי סטעפס פון א לייטער, עשויות כמין שליבה, ומכניסן לתוך שני אדנים, און דאס איז, און ער קוואוט ווייטער די מדרש, אריינגיין אין די צוויי אדנים, שנאמר שני אדנים, שני אדנים. וחורץ את הקרש מלמעלה, מען האט אויסגעקריצט פון אויבן האט מען געמאכט א פלאץ פאר א רינגעלע, אצבע מכאן, אריין, פון א פינגער אריין האט מען אנגעהויבן קריצן, ואצבע מכאן פון א פינגער אריין פון די זייט האט מען אויך אנגעהויבן קראצן ונותן לתוך טבעת און מען האט אריינגעלייגט אין די לעכער איינס מיט די נעקסטע קרש האט מען עס צאמגעקאנעקט מיט א טבעת של זהב פון גאלד כדי שלא יהיו נפרדין זה מזה ס'זאל זיך נישט אפשיידן איינער פונעם צווייטן שנאמר ס'שטייט ויהיו תואמים מלמטה עס דארף זיין פון אונטן און אויך פון אויבן כך היא המשנה דאס די משנה והפירוש שלה הצעתי למעלה בסדר המקראות רש"י האט אויף יעדן פסוק דאס מסביר און דא מאכט ער אבער א סיכום און ער ברענגט אראפ פון ווי ער נעמט זיין סאורס ער נעמט דאס פון די משנה די משנה האט זייער שיין אויסגעשמועסט וויאזוי די קרשים פונעם משכן האט געדארפט זיין. מארגן גייט מען רעדן פון נאך א וועג וויאזוי די קרשים האבן זיך צאמגעהאלטן זאלסט מיר האבן א סוקסעספול דעי.